בעזרת השם יתברך, מסכת נזיר דף ס"ו, הייב מיר אן דף ס"ה עמוד ב' ביי די צווייטע משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מ'האבן שוין געזען די ענין פון א זב, א זב איז טייטש איינער וואס קומט ארויס פון אים אזא זיבה, האמיר געזען אז טאמער עס געשענט איין מאל, איז די דין איז אז ער איז טמא נאר ביז ביינאכט, אזוי ווי א בעל קרי, ער טובל'ט זיך און ביינאכט איז ער ריין, טאמער עס קומט ארויס צוויי מאל, פשט, צוויי טעג איינס נאכאנאנד האט ער א דין פון א געהעריגע זב און ער דארף זיך מטהר זיין ער דארף ציילן שבעה נקיים אבער קרבנות דארף ער נישט ברענגען און טאמער זעט א דריטע מאל פשט דריי טעג נאכאנאנד דעמאלטס דארף ער שוין ברענגען די קרבנות וואס א זב דארף ברענגען יעצט אזוי די זיבה וואס די זב זעט ס'דא צוויי אופנים וואס א מענטש קען זען א זיבה איין אופן איז די געהעריגע אופן פשט ס'איז א סארט מחלה וואס געשענט ביים אבר און ס'קומט ארויס די זיבה די צווייטע אופן איז מחמת אונס פשט ס'מאכט זיך אמאל אז א מענטש טוט געוויסע זאכן, אדער ס'געשענט געוויסע זאכן, וואס ס'געשענט אזא א סארט מחלה אויף די גאנצע גוף, ס'נישט קיין ספעציפישע מחלה ביים אבר, נאר א שוואכקייט כאפט זיך אן אויפן גאנצן גוף, און מחמת דעם קומט ארויס א זיבה, וואס די זיבה ווערט גערופן מחמת אונס, האט אנדערע דינים ווי א געהעריגע זיבה, כלפי מה דברים אמורים, איז בעיקר דאס געזאגט געווארן כלפי די צווייטע ראי', פשט אזוי, כלפי די ערשטע ראי', א מענטש זעט א זיבה, איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז מחמת חולי, אדער מחמת אונס, ער איז טמא ביז ביינאכט, ער דארף זיך רייניגן, ער דארף זיך טובל'ען און ביינאכט ווערט ער ריין, ס'נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען אונס צו נישט. די צווייטע מאל אבער, פשט כדי ער זאל האבן באמת א דין פון א זב וואס דארף זיך רייניגן מיט שבעה נקיים, דא איז נוגע צו ס'איז מחמת חולי אדער מחמת אונס, טאמער ס'איז מחמת חולי, פשט די געהעריגע שטייגער פון א זב, דעמאלטס קריגט ער טאקע א דין פון א זב, און ער דארף ציילן שבעה נקיים, טאמער אבער ס'געשענט מחמת אונס, האט ער נישט קיין דין פון א זב, און ער דארף נישט ציילן קיין שבעה נקיים. ווייטער, ביים דריטן מאל, ביי די דריטע ראי', איז אויך נישט נוגע צו ס'איז מחמת אונס צו מחמת חולי, ווי מ'וועט זען דא אין די משנה, אבער ביי די דריטע ראי' הייבט אן די ערשטע ראי' צו ווערן נוגע, פשט אזוי, לאמיר זאגן א מענטש האט געזען די ערשטע ראי' און ס'איז געווען מחמת אונס, האמיר געשמועסט, די ערשטע ראי', נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז געווען מחמת אונס צו נישט, איז סיי ווי סיי טמא נאר ביז ביינאכט. יעצט, די צווייטע ראי', נישט געווען מחמת אונס, פשט דער מענטש איז געווארן א זב. יעצט, געשען די דריטע ראי', איז דא זאגט מען נישט אז ער איז מחויב צו ברענגען קרבנות, פארוואס? ווייל די איינציגסטע וועג וואס א זב איז מחויב צו ברענגען קרבנות איז נאר טאמער די ערשטע צוויי ראיות זענען נישט געווען מחמת אונס, פשט כדי צו ווערן א זב מוז נישט די ערשטע ראי' זיין מחמת חולי, אפילו די ערשטע ראי' איז מחמת אונס און די צווייטע איז מחמת חולי, קריגט ער א דין פון א זב, אבער כדי צו ווערן מחויב צו ברענגען קרבנות ביים דריטן מאל, דא קומט אריין די ערשטע ראי', טאמער די ערשטע ראי' איז געווען מחמת חולי און די צווייטע איז געווען מחמת חולי, דעמאלטס די דריטע, נישט קיין חילוק וואס דאס איז געווען מחמת חולי צו מחמת אונס, איז ער מחויב צו ברענגען קרבנות, טאמער אבער די ערשטע איז געווען מחמת אונס און די צווייטע מחמת חולי, פשט ס'איז נישט דא דא קיין צוויי ראיות מחמת חולי, דעמאלטס. איז די דריטע מאל אים נאכנישט מחייב צו ברענגען קרבנות, דארף זיין צוויי מחמת חולי, און נאר נאכדעם איז אים די דריטע מחייב צו ברענגען קרבנות. איז לאמיר זען די משנה אינעווייניג. זאגט די משנה, בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיווה, פשט, ס'איז דא זיבן וועגן וואס מ'איז בודק צו א זיווה איז מחמת חולי צו מחמת אונס, און דאס איז אלץ נוגע כלפי די צווייטע ראי' צו וויסן צו א מענטש איז א זב צו נישט, אבער ביי די דריטע ראי' פשט נאכדעם וואס ער איז שוין א זב און די שאלה איז צו ער דארף ברענגען קרבנות צו נישט, דא איז שוין נישט נוגע, ס'גייט מיר נישט אן צו די דריטע ראי' איז געווען מחמת חולי צו מחמת אונס, קרבנות וועט ער סיי ווי דארפן ברענגען, איז רעכנט די משנה אויס די זיבן אופנים וואס מ'איז בודק צו ס'איז געווען מחמת אונס צו נישט, זאגט די משנה, במאכל ובמשתה, טאמער א מענטש האט געגעסן אסאך אדער געטרינקען אסאך, דאס קען ברענגען א מענטש צו א מצב פון א זיווה, און דאס ווערט גערופן א זיווה מחמת אונס, די זעלבע זאך במשא, א מענטש טראגט א שווערע פעקל, קען עס אויך גורם זיין א זיווה מחמת אונס, ובקפיצה, א מענטש שפרינגט, ובחולי, סתם א מענטש ווערט קראנק זיין גאנצע גוף, ס'כאפט אים א מחלה, און פון וועגן דעם געשענט א זיווה, איז דאס אויך מחמת אונס, ובמראה, דער תוספות זאגט במראה איז טייטש א מענטש זעהט איש ואישה נזקקין זה לזה איז א מענטש זעהט אזא מראה קען אויך גורם זיין אז א מענטש זאל זעהן א זיווה מחמת אונס און די זעלבע זאך בהרהור אפילו א מענטש זעהט נישט א פרוי ער איז נאר מהרהר וועגן א פרוי קען עס אויך גורם זיין א זיווה מחמת אונס אבער ווייטער דאס איז אלץ נוגע צו די צווייטע ראי', אבער זאגט די משנה, משנזקק לזיווה, נאכדעם וואס ער איז שוין א זב, פשט די צווייטע ראי' האט מען שוין אוועקגעשטעלט אז ס'איז נישט געווען מחמת אונס, א זב איז ער שוין געווארן, יעצט איז די שאלה לגבי די דריטע ראי', איז אויף דעם זאגט די משנה, אין בודקין אותו, מ'איז נישט בודק די דריטע ראי', פארוואס? ווייל אונסו וספיקו ושכבת זרעו טמאין שרגליים לדבר, פשט, סיי לגבי די דין אז ס'איז אן אונס פשט ס'גייט מיר נישט אן צו ס'איז אן אונס צו נישט, ווייל איך בין תולה רגליים לדבר אז ס'איז נישט קיין אונס ווייל נאכדעם וואס ער איז שוין א זב איז דא א רגליים לדבר אז אלע זיבות ער זעהט פון יעצט און ווייטער איז נישט מחמת אונס, און די זעלבע זאך ספיקו ושכבת זרעו וועט מען זעהן אין די גמרא פונקט וואס דאס מיינט, אז לגבי לגבי די דריטע ראי' זאגט מען אז ספיקו ושכבת זרעו זענען טמא, וועט מען זעהן אין די גמרא פונקט די כוונה. זאגט די משנה ווייטער א נייע דין, המכה את חברו ואמדוהו למיתה, פשט, שטייט אין די תורה אז א מענטש שלאגט זיין חבר און די חבר ווערט קראנק און די דאקטוירים זאגן אז ס'קוקט אויס אז ער גייט לעבן, דעמאלטס איז די דין אז דער מענטש וואס האט אים געשלאגן איז נישט חייב מיתה, פשט אפילו צום סוף שטארבט יענער, דער מענטש וואס האט אים געשלאגן איז נישט חייב מיתה, אבער טאמער איינער שלאגט א חבר און דאקטוירים שאצן אפ אז דער חבר גייט שטארבן, דעמאלטס נעמט מען דעם מענטש וואס האט געשלאגן מען שפארט אים איין, און טאקע טאמער יענער שטארבט צום סוף, איז דער מענטש וואס האט געשלאגן איז חייב מיתה. איז זאגט דא די משנה, איינער וואס האט געשלאגן זיין חבר און דאקטוירים האבן געשאצט אז דער חבר גייט שטארבן, פשט מען שפארט איין דעם איד מען ווארט צו זען צו דער חבר גייט שטארבן צו נישט טאמער דער חבר שטארבט איז דארף מען הרג'ענען דעם רוצח, אבער והקל ממה שהיה אז דערווייל איז דער חולה דער וואס האט געכאפט דעם קלאפ איז בעסער געווארן, און יעצט שאצן אפ דאקטוירים אז ער וועט יא לעבן, און נאכדעם לאחר מכן הכביד ומת, שפעטער איז צוריק געווארן די מצב שווער, און יענער איז געשטארבן, זאגט די משנה חייב, איז דער מענטש האט אים געשלאגן, איז חייב, פשט איז א רוצח מען דארף אים הרג'נען, ר' נחמיה אומר, ר' נחמיה זאגט פטור פארוואס, שרגליים לדבר, ווייל ס'איז דא דא א רגליים לדבר אז יענער איז געשטארבן נישט וועגן דעם קלאפ, והא ראיה אז ער איז בעסער געווארן, און ממילא דער וואס האט אים געשלאגן איז נישט חייב קיין מיתה. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז א זב ביי די דריטע ראי' גייט מען נישט אן צו ס'איז געווען מחמת אונס צו מחמת חולי, נאר אלעמאל איז ער מחיוב צו ברענגען קרבנות. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו לערנט מען עס ארויס? אמר ר' נתן, ענטפערט ר' נתן, אמר קרא שטייט אין פסוק והזב את זובו, און שטייט דארט ווייטער אין פסוק לזכר ולנקבה, און ממילא ווי תוס' איז מסביר, הזב דאס איז איין לשון זיבה. את זובו איז א צווייטע לשון זיבה. איז אויף דעם זאגט דער פסוק אז ביים דריטן מאל, לראיה שלישית, איתקש לנקבה. פשט, והזב את זובו, נאך די צווייטע מאל פשט ביים דריטן מאל, איז לזכר ולנקבה, בין איך מקיש די זב צו די זבה, אז וואס? אז אזוי ווי ביי א נקבה איז נישט דא א חילוק צווישן אן אונס און א חולי, ביי נקבה איז נישט דא אזא בחינה פון א אונס, קומט נישט אריין ביי נקבה, איז די זעלבע זאך ביי א זב, די דריטע מאל גייט מיר אויך נישט אן צו ס'איז מחמת אונס צו מחמת חולי, נאר איז אלעמאל מחיוב צו ברענגען קרבנות. פרעגט די גמרא, והתניא ווי קענסטו אזוי זאגן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' לעזער אומר, בשלישית בודקין אותו, ברביעית אין בודקין אותו, ר' לעזער קריגט זיך אויף אונזער משנה, ר' לעזער האלט אז די דריטע ראי' דארף מען יא בודק זיין, ווייל רבי אליעזר האלט אז מיט די דריטע ראיה געווען מחמת אונס, איז מען נישט מחיוב צו ברענגען קרבנות, נאר וואס זאגט רבי אליעזר? אז די פערדע ראיה, פשט וואס איז טאמער א זב האט געזען דריי ראיות מחמת חולי, שוין ער דארף ברענגען קרבנות, איז קודם דארף ער זיך מטהר זיין, ציילט ער שבעה נקיים, אינמיטן די שבעה נקיים זעהט ער נאך א ראיה, איז ווייסט מען דאך אז אז ער זעהט א ראיה מיטן די שבעה נקיים צושטערט עס די גאנצע שבעה נקיים, איז דא זאגט רבי אליעזר ביי די פערדע ראיה מיטן די שבעה נקיים דא גייט מען נישט אן צו ס'איז מחמת אונס צו נישט, נאר אלעמאל צושטערט עס די שבעה נקיים. אבער על כל פנים זעהן מיר אז רב לעזער האלט אז די דריטע מאל איז מען בודק צו ס'איז געווען מחמת אונס צו נישט, איז פון ווי לערנט עס רב לעזער אויס לכאורה האט מען דאך דא געהאט א פסוק והזב את זובו לזכר ולנקבה, איז וואס טוט רב לעזער מיט דעם לימוד? אלא נאר איז די גמרא מסביר באתים קמיפלגי, רב לעזער דריש אתים ורבנן לא דרשי אתים, פשט ס'דא א באקאנטע מחלוקת, צו מען דרשנ'ט אתים אין די תורה דארט ווי שטייט את צו מען דרשנ'ט עס צו נישט, איז ר' לעזער דרשנ'ט די ווארט את, און חכמים דרשנ'ן נישט די ווארט את, און ממילא לויט ר' לעזער וואס שטייט אין פסוק, שטייט והזב את זובו, והזב איז איינס, את איז צוויי, זובו איז דריי, און אויף דעם זאגט די פסוק אז די נעקסטע מאל די פערדע מאל איז לזכר ולנקבה נאר די פערדע מאל גייט מען נישט אן צו ס'איז געווען אונס צו נישט אבער די ערשטע דריי גייט מען יא אן, מה שאין כן די חכמים דרשנ'ן נישט את, ממילא זאגן זיי, והזב את זובו דאס איז סך הכל צוויי, פשט ביים דריטן מאל לזכר ולנקבה, ביים דריטן מאל גייט מען שוין נישט אן צו ס'איז געווען מחמת אונס צו נישט. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה, אונסו ספיקו ושכבת זרעו טמאין, פשט נאכדעם וואס א זאב איז געווארן א זאב, ער האט שוין געזען צוויי ראיות, איז יעצט ביי די דריטע מאל גייט מען שוין נישט אן צו ס'איז אונס צו נישט, און די זעלבע זאך ספיקו ושכבת זרעו האט די משנה אויך געזאגט אז טמאין, איז וואס מיינט ספיקו, אמר רבא, איז רבא מסביר, לא תימא ספק חזא, ספק לא חזא. פשט ס'קען נישט זיין אז דא רעדט מען פון איינער אזא וואס האט געזען צוויי ראיות און יעצט האט ער א ספק צו ער האט בכלל געזען א דריטע ראי' צו נישט. איז אויף דעם זאגט די משנה אז מען נעמט אן ער האט געזען און ער דארף ברענגען קרבנות. דאס קען נישט זיין זאגט רבא, ווייל טאמער איינער איז מסופק צו ער האט געזען צו נישט, איז אוודאי איז מען תולה אז ער האט נישט געזעהן, ווייל אונז האמיר דאך נישט דא קיין ראיה, וואס עפעס זאל מען תולה זיין ער האט יא געזעהן? על סמך וואס זאל איך תולה זיין? און ממילא קען נישט זיין דאס איז פשט פון משנה, נאר וואס דען זאגט רבא, אלא ודאי חזא, פשט אוודאי האט ער געזעהן א דריטע ראי', נו וואס? ספק מחמת שכבת זרע, ספק מחמת ראי', ס'דא א ספק, צו די זיבה איז געווען צוזאמען מיט שכבת זרע צו נישט און ס'איז געווען באזונדער, פשט, די זב האט געטראפן אויסגעמישט זיבה מיט שכבת זרע צוזאמען, ער ווייסט נישט צו ס'איז ארויסגעקומען צוזאמען אדער ס'איז ארויסגעקומען באזונדער, איז ביים צווייטן מאל איז די דין איז טאמער ס'איז אויסגעמישט זיבה מיט שכבת זרע הייסט עס נישט קיין מראה און די זב ווערט נישט א זב, אבער דאס איז נאר ביים צווייטן מאל, ביים דריטן מאל איז אונז די משנה מגלה כיוון שנזקק לטומאה ספיקו טמא, אזוי אויס וואס ער איז שוין א זב, ס'איז דא דא רגליים לדבר, און ממילא ביים דריטן מאל אפילו ווען די זיבה איז אויסגעמישט מיט שכבת זרע, טאמער די זב ווייסט נישט צו ס'איז געקומען צוזאמען צו נישט, איז מען תולה אז ס'איז געקומען באזונדער און ער וועט דארפן ברענגען קרבנות. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר אויך געזען אין די משנה, אז שכבת זרעו טמאה, אז נאכדעם וואס א מענטש איז שוין א זב, ער האט שוין געזען צוויי ראיות, איז פון יעצט און ווייטער איז זיין שכבת זרע טמא, פרעגט די גמרא למאי, כלפי וואס איז דאס געזאגט געווארן, אילימא למגע, עסטו וועלן זאגן אז זיין שכבת זרע איז מטמא במגע, איז אויף דעם פרעגט די גמרא מי גרע משכבת זרע דטהור, יעדע טהור'ע מענטש וואס זעט שכבת זרע איז זיין שכבת זרע מטמא במגע, איז קען נישט זיין דאס איז פשט פון משנה, אלא נאר, עסטו מיר זאגן די כוונה פון די משנה איז, זרעו של זב מטמא במשא, פשט, שכבת זרע פון א נארמאלע מענטש איז נישט מטמא במשא ס'איז נאר מטמא במגע, אבער ברגע וואס א מענטש איז שוין א זב, ער האט שוין געזען צוויי ראיות, איז פון יעצט און ווייטער, זיין שכבת זרע מטמא במשא, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, מאן שמעת להו דאמר שכבת זרע של זב מטמא במשא, איז דען דא א תנא וואס האלט אזוי אז די שכבת זרע פון א זב איז מטמא במשא? זאגט די גמרא, אילימא האי תנא דתניא, עסט מיר וועלן זאגן יא, ס'איז יא דא אזא תנא, און די גמרא ברענגט א ברייתא ווי א מענטש וואלט געקענט האבן א טעות אז ס'איז דא אזא תנא, וואס שטייט אין די ברייתא? שטייט אין די ברייתא, ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר זאגט, שכבת זרעו של זב אינו מטמא במשא, אזוי זאגט רבי אליעזר, ורבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט מטמא במשא, אז שכבת זרע פון א זב איז יא מטמא במשא פארוואס? לפי שאי אפשר לה בלא צחצוחי זיבה, פשט ווייל אלעמאל אין די שכבת זרע איז אויסגעמישט עפעס א טראפל זיבה, און זיבה אליין איז מטמא במשא, און ממילא איז די שכבת זרע אויך מטמא במשא, קומט אויס לכאורה אז אונז האמיר דא א תנא רבי יהושע וואס רבי יהושע האלט טאקע אז די שכבת זרע פון א זב איז מטמא במשא, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל אפילו רבי יהושע לא אמר אלא משום צחצוחי זיבה, אבל בעיניה לא אמר, פשט רבי יהושע איז דאך מסביר א טעם, ער איז מסביר די סיבה פארוואס די שכבת זרע איז מטמא במשא איז ווייל ס'איז אויסגעמישט אין דעם צחצוחי זיבה, אבער שכבת זרע לכשלעצמו, דאס אליין, איז נישט מטמא במשא, און ביי אונזער משנה איז משמע אז שכבת זרעו טמאה, פשט די שכבת זרע אליין איז אויך מטמא עפעס מער ווי פריער, איז קען נישט זיין אז דאס איז רבי יהושע, אלא אמר רב אדא בר אהבה, און ממילא זאגט רב אדא בר אהבה א צווייטע פשט אין משנה, וואס איז פשט פון משנה? פשט אין משנה איז לומר שאין תולין בה, פשט, די דין איז אז ווען א מענטש זעהט שכבת זרע און שפעטער אין די מעת לעת זעהט ער א זיבה, קען מען תולה זיין אז די זיבה איז געקומען מחמת די שכבת זרע, פשט ס'איז א בחינה פון אן אונס, און ממילא, זאגט רב אדא בר אהבה אז דאס איז די כוונה פון די משנה, פשט אזוי, סתם א מענטש וואס זעהט שכבת זרע אינדערפרי, און שפעטער נאכמיטאג זעהט ער א זיבה, קען מען תולה זיין אז די זיבה איז נישט קיין ריכטיגע זיבה, נאר דאס איז אלץ מחמת דעם שכבת זרע, אבער נאכדעם וואס א מענטש איז שוין א זב, ער האט שוין געזען צוויי געהעריגע ראיות, יעצט זעט ער שכבת זרע, און נאכדעם די דריטע ראי' זעט ער נאכאמאל זיבה, איז מען נישט תולה אז די זיבה איז געקומען מחמת דעם שכבת זרע, נאר די דריטע זיבה איז אים מחייב צו ברענגען קרבנות. אזוי וויל רב אדא בר אהבה זאגן. זאגט די גמרא. סבר רב פפא קמיה דרבא למימר איידי חולשא הוא דחזי, פשט רב פפא האט פארשטאנען אז וואס איז טאקע די סיבה וואס רב אדא בר אהבה האט געענטפערט דעם תירוץ, ווייל אזוי ווי מען האט דאך געזען אין די משנה, די דריטע זיבה גייט מיך נישט אן צו ס'איז געווען מחמת אונס צו נישט, איז פארדעם טאקע גייט מיך אויך נישט אן צו ס'איז געווען פארדעם שכבת זרע צו נישט, ווייל אפילו עס איז געווען פאר דעם שכבת זרע, שוין איז די זיבה אן אונס, אבער עס גייט מיך נישט אן ס'איז א אונס, ער איז סתם אזוי מחויב צו ברענגען קרבנות. איז אויב אזוי איז דאס פשט אין משנה. אבער אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו רב פפא, דיין גאנצע יסוד איז נישט ריכטיג. פשט, דו האסט געבויט די גאנצע יסוד, דו האסט געטייטשט אז די טעם פון רב אדא בר אהבה, פארוואס רב אדא בר אהבה זאגט אז זיבה נאך שכבת זרע הייסט נישט קיין זיבה, איז ווייל ס'קומט אלס חולשה, פשט ס'איז א בחינה פון א אונס. זאגט רבא דאס איז נישט די טעם, ווייל והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין זבים, גר שנתגייר מטמא מיד בזיבה, פשט וואס איז טאמער עס איז געווען א גוי וואס זונטאג אינדערפרי האט ער געזען שכבת זרע, שפעטער גראד נאכדעם וואס ער האט געזען שכבת זרע האט ער זיך מגייר געווען, און ער האט גראד אין די פֿיר און צוואַנציק שעה האט ער געזען צוויי זיבות, זאגט די משנה אז מען איז נישט תולה די זיבות אז דאס איז זיבות מחמת חולשה, מחמת אונס, ווייל ער האט דאך געזען שכבת זרע אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, איז אפשר זאל מען זאגן ס'איז א אונס, זאגט די משנה ס'איז נישט אזוי, איז פירט רבא אויס, ואין לך חולי גדול מזה, פשט, דעם גר וואס האט געזען שכבת זרע אינדערפרי, טאמער דו ביסט גערעכט אז די סיבה פארוואס מען רעכנט זיך נישט מיט א זיבה וואס קומט נאך שכבת זרע איז ווייל די זיבה איז א אונס'דיגע זיבה, איז אויב אזוי זאל די גר אויך קענען נוצן די תירוץ, ווי נישט ווי אינדערפרי האט ער געזען שכבת זרע, פארוואס רעכנסט דיך פלוצלינג מיט די זיבות וואס קומט נאכדעם? נאר וואס דען זאגט רבא, אוודאי מוז זיין אז דו ביסט נישט גערעכט, פשט, די סיבה פארוואס מען רעכנט זיך נישט מיט א זיבה וואס קומט נאך שכבת זרע איז נישט ווייל ס'איז א אונס'דיגע זיבה, נאר ווייל ס'איז א גזירת הכתוב, און פאר דעם ביי א גר איז נישט דא די גזירת הכתוב, ווייל די גזירת הכתוב איז נאר ביי א איד, א איד וואס האט געזען שכבת זרע און נאכדעם האט ער געזען זיבה, זאגט אונז די פסוק אז מען רעכנט זיך נישט מיט די זיבה, ביי א גר איז דאס נישט דא, פאר דעם איז א גר אנדערש. איז אויב אזוי זאגט רבא, קענסטו מיר נישט זאגן פשט ביי אונזער משנה, אז שכבת זרעו טמאה מיינט אז ביי די דריטע ראי' גייט מיך נישט אן אז ס'איז געשען נאך שכבת זרע, ווייל ביי די דריטע ראי' גייט מיך נישט אן אז ס'איז אן אונס, ס'האט נישט קיין שייכות מיט דעם, ביסט גערעכט אז ס'גייט מיך נישט אן צו די דריטע ראי' איז געווען אן אונס צו נישט, אבער טאמער ס'איז דא א גזירת הכתוב אז זיבה נאך שכבת זרע קען מען זיך נישט רעכענען מיט די זיבה, איז הוא הדין ביי די דריטע ראי' פונקט ווי ביי די צווייטע ראי', איז ווייטער קען נישט זיין דאס איז פשט ביי אונזער משנה, נאר וואס דען מוז מען זאגן אזוי ווי מ'האט פריער געוואלט זאגן פשט אז וואס מיינט שכבת זרעו טמאה, שכבת זרעו טמאה מיינט אז נאכדעם וואס א זב איז שוין א זב נאכדעם וואס ער האט געזען צוויי ראיות איז פון יעצט און ווייטער זיין שכבת זרע מטמא במשא. איי אויף דעם האבן מיר געפרעגט אז ס'איז נישט דא א תנא וואס האלט אזוי ווייל אפילו רבי יהושע האלט אויך נאר אז די שכבת זרע איז מטמא במשא ווייל ס'איז אויסגעמישט מיט דעם צחצוחי זיבה איז אויף דעם ברענגט רבא אז ס'איז יא דא א תנא וואס האלט אזוי זאגט רבא אלא תנאי די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא שכבת זרעו של זב מטמא במשא כל מעת לעת ורבי יוסי אומר יומו, איז דא דא צוויי תנאים אין די ברייתא, וואס ביידע תנאים האלטן אז די שכבת זרע פון א זב נאכדעם וואס א מענטש האט געזען צוויי ראיות ער איז שוין א זב, איז פון יעצט און ווייטער זיין שכבת זרע איז מטמא במשא, ביידע האלטן אזוי, נאר ס'דא א מחלוקת ווי לאנג דער דין איז, פשט לויט איין מאן דאמר איז אין די פֿיר און צוואַנציק שעה נאך א זיבה איז די שכבת זרע מטמא במשא, לויט די צווייטע מאן דאמר איז דאס נאר ווי לאנג ס'ווערט נישט נאכט, פשט טאמער א מענטש האט געזען זיבה אין די פרי איז ביז ביינאכט איז זיין שכבת זרע מטמא במשא, פון דא און ווייטער נישט, א אנדערע האלט אז דאס איז א גאנצע מעת לעת, אבער על כל פנים ביידע זענען אבער מודה אז די שכבת זרע אליין אן צחצוחי זיבה איז מטמא במשא, און אונזער משנה גייט ווי די צוויי תנאים, יעצט וואס איז די מחלוקת דא צווישן די צוויי תנאים צווישן די תנא קמא רבי יוסי פארוואס האלט די תנא קמא אז ס'איז מטמא א גאנצע מעת לעת און רבי יוסי האלט נאר יומו, במאי קמיפלגי, בדשמואל, זיי קריגן זיך אין א לימוד וואס שמואל האט געברענגט דשמואל רמי ווייל שמואל האט געפרעגט א סתירה, כתיב, שטייט אין איין פסוק, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, יעצט איז משמע פונעם פסוק אז די מקרה לילה וואס מ'רעדט דא מקרה לילה איז דאך טומאת קרי איז דאך שכבת זרע, אבער די פסוק זאגט אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, איז משמע אז פאר ער האט געזען די שכבת זרע, איידער ער האט געזען דעם קרי, איז ער שוין געווען לא טהור, איז ער שוין געווען א זב, איז אויף דעם זאגט די פסוק, מקרה לילה, פשט די תורה איז אונז דא מגלה, אז ביז ס'ווערט לילה, ביז ס'ווערט טונקל, איז די שכבת זרע מטמא אזוי ווי די זיבה אליין, ס'איז מטמא במשא, אזוי האלט ר' יוסי, ווייטער תנא קמא האלט, וכתיב, שטייט ווייטער אין פסוק, לפנות ערב ירחץ במים, איז משמע אז לפנות ערב פשט אפילו נאכדעם וואס ס'ווערט טונקל ציט זיך ווייטער די טומאה די טומאת משא א גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה און אזוי האלט טאקע די תנא קמא דאס איז די מקור פונעם תנא קמא זאגט טאקע די גמרא מאן דאמר מעת לעת דייק מלפנות ערב ואידך דייק מקרה לילה דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' יוסי פרעגט די גמרא ומאן דאמר מלפנות ערב הא כתיב מקרה לילה לויט די תנא קמא שטייט דאך מקרה לילה, איז משמע אז די טומאת משא ציט זיך נאר ביז ביינאכט, ענטפערט די גמרא ניין אמר לך, ער קען דיר ענטפערן, אורחא דקרי למיתי בלילה, די דרך פון קרי איז צו קומען ביינאכט פשט די ווארט לילה איז נישט איבעריג, מה שאין כן די אנדערע מאן דאמר האלט אז לילה איז איבעריג, דרש'נט מען פון דעם אז די טומאה ציט זיך נאר ביז ביינאכט. און ווי תוס' שמועסט אויס וואס איז פארקערט, וואס עט ר' יוסי טוהן מיטן לפנות ערב, לפנות ערב לויט אים איז דאך איבעריג ער דרשנ'ט דאך פון מקרה לילה אז ס'ציט זיך נאר ביז ביינאכט, זאגט תוס' אז ער לערנט פון לפנות ערב אז ביי א פארקערטע ציור, פשט ווען א מענטש האט געזעהן א קרי און נאכדעם האט ער געזעהן א זיבה, איז לפנות ערב ירחץ במים, איז די קומענדיגע פֿיר און צוואַנציק שעה רעכנט מען זיך נישט מיט די זיבה אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נזיר היה שמואל, כדברי ר' נהוראי, פשט ר' נהוראי האלט אז שמואל הנביא איז געווען א נזיר, איז וואס איז דאס נוגע? ס'איז נוגע אז טאמער א מענטש זאגט הריני כשמואל איז דאס א לשון קבלת נזירות און דער מענטש ווערט א נזיר, וואס איז די מקור דערצו? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ווען חנה האט געדאווענט פאר קינדער זאגט זי דארט ומורה לא יעלה על ראשו אז טאמער ס'וועט געבוירן ווערן ביי איר א קינד, וואס דאס איז טאקע צום סוף איז דאס געווען שמואל, האט זי געזאגט ומורה לא יעלה על ראשו וואס מיינט מורה? מורה מיינט א גאל מעסער, פשט, זי האט דא מקבל געווען פאר איר זון נזירות, די מפרשים מוטשען זיך ווי קען א פרוי מקבל זיין פאר א זון נזירות, מ'האט טאקע געזען הלכה למשה מסיני אז א טאטע קען דאס טון, אבער ווי קען דאס א מאמע טון? איז כל מיני תירוצים דא אין די מפרשים, אבער על כל פנים, ר' נהוראי לערנט פונעם מורה לא יעלה על ראשו אז דאס מיינט נזירות, פון ווי ווייסט ער דאס? ווייל ער לערנט עס אפ פון שמשון הגיבור,

איז אויב ס'זאגט ביי שמואל די לשון, איז אויך געווען אן ענין פון נזירות, אז שמואל הנביא איז געווען א נזיר, די מאמע האט מקבל געווען פאר אים דאס נזירות, און לויט געוויסע מפרשים האט ער עס שפעטער אליין מקבל געווען, אבער על כל פנים, היות וואס שמואל הנביא איז געווען א נזיר, איז ווען איינער זאגט הריני כשמואל, ווערט ער אויך א נזיר. אמר ר' יוסי, ר' יוסי קריגט זיך אויף ר' נהוראי, זאגט ר' יוסי, והלא אין מורה אלא של בשר ודם, פשט ווער זאגט דיך אז דער מורה מיינט א גאל מעסער, קען זיין ומורה לא יעלה על ראשו איז פשט אז חנה האט געדאווענט אז שמואל זאל נישט מורא האבן פון א בשר ודם, דאס האט זי סך הכל געמיינט, ס'איז נישט קיין ענין פון נזירות. אמר לו ר' נהוראי, האט ר' נהוראי געענטפערט, והלא כבר נאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, פשט מ'זעהט דאך אז שמואל הנביא זאגט פארן באשעפער ווי קען איך גיין מושח זיין דוד, איך האב מורא פון שאול המלך, זעהן מיר שכבר היה עליו מורא של בשר ודם, אז ער האט יא מורא געהאט פון שאול המלך ער האט מורא געהאט פון א בשר ודם, איז קען נישט זיין אז מורה מיינט מורא בשר ודם, אוודאי מיינט עס א גאל מעסער, פשט שמואל הנביא איז געווען א נזיר. זאגט די הייליגע גמרא, אמר ליה רב לחייא ברי', די שאלה איז ווי די סוגיא קומט דא אריין, איז דא טאקע וואס זאגן ווייל מ'עט באלד זען נאכאמאל די צוויי תנאים ר' נהוראי מיט ר' יוסי, דערפאר ברענגט די גמרא דא די סוגיא, זאגט די גמרא, רב האט געזאגט צו זיין זון חייא, חטוף וברך, כאפ דעם כוס און מאך ברכת המזון, פשט אמאליגע צייטן האט איינער געבענטשט און די רעשט פון די ציבור האבן געענטפערט אמן, האט רב געזאגט פאר זיין זון, דו זיי דער וואס בענטשט, און די אנדערע וועלן ענטפערן אמן, וכן אמר ליה רב הונא לרבה ברי', רב הונא האט אויך געזאגט אזוי פאר זיין זון רבה, חטוף וברך, דו כאפ די ברכה, דו מאך ברכת המזון, זאל די רעשט פון די עולם זאגן אמן. פרעגט די גמרא, למימרא דמברך עדיף, איז משמע דא אז דער וואס מאכט די ברכה, דער וואס זאגט בפועל די ברכת המזון, זיין זכות איז גרעסער ווי דער וואס ענטפערט אמן. פרעגט די גמרא, איז דען אזוי? והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי האט געזאגט, גדול העונה אמן יותר מן המברך, אז דער וואס ענטפערט אמן איז גרעסער ווי דער מברך. ואמר לו רב נהוראי, און רב נהוראי האט אים געזאגט, השמים א לשון שבועה, כך הוא, ביסט גערעכט. תדע, און ער ברענגט נאך א ראיה, שהרי גוליירין מתגרין במלחמה, וגיבורים נוצחין, מען זעהט אויך ביי א מלחמה קודם גייען ארויס די פשוטע מיליטערסלייט און זיי פאלן ווי פליגן, און שפעטער ברענגט מען די גיבורים זאלן צוענדיגן און ברענגען די נצחון, און די זעלבע זאך ביים בענטשן, איז אויך דער וואס ענטפערט אמן זיי ענדיגן די זאך, פשט זייער שכר איז גרעסער, און וואס איז די גרויסע גדלות צו בענטשן, זאגט די גמרא תנאי, ס'טאקע א מחלוקת תנאים, דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע, פשט די פסוק גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו, איז משמע סיי דער וואס מאכט די ברכה, ער זאגט גדלו לה' אתי, און סיי ונרוממה שמו יחדיו אויף די מענטשן וואס ענטפערן אמן, פשט ביידע קריגן די זעלבע שכר, אבער, אלא שממהרין למברך תחילה, בית דין של מעלה יאגט צו די שכר פאר די מברך פארן עונה, איז זעהן מיר דא דא א ברייתא וואס האלט טאקע פארקערט, וואס האלט אז דער וואס מאכט די ברכה האט א גרעסערע שכר אדער על כל פנים א שנעלערע שכר ווי דער וואס ענטפערט אמן, און דערפאר האט רב געזאגט פאר זיין זון, און די זעלבע זאך האט רב הונא געזאגט פאר זיין זון אז זיי זאלן שנעל כאפן און מאכן די ברכה, טאקע זיי זאלן זוכה זיין שנעל צו קריגן שכר. זאגט די גמרא, די גמרא פירט אויס, אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, תלמידי חכמים זענען מרבים שלום אויפן וועלט, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק וכל בניך לימודי השם ורב שלום בניך, און ווי ס'איז באקאנט די דרשה אל תקרי בניך אלא בוניך וואס מ'זאגט יעדן טאג ביים דאווענען, אז תלמידי חכמים וואס זיי זענען די בוני עולם, זיי זענען רב שלום, זיי זענען מרבה שלום אויפן וועלט. הדרן עלך הכותים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר, הדרן עלך הכותים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר, הדרן עלך הכותים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר.